מזלות, דער בריוו. ס'איז געווען האלבע נאכט. איך בין געזעסן און געשריבן א בריוו צו א פרוי וואס האט געמיינט אז איך בין איר ברודער, ווייל מיין נאמען איז געווען ווי דער נאמען פון איר ברודער און איר נאמען ווי מיין שוועסטער'ס. דערצו האבן מיר געשטאמט פון דער זעלבער שטאט, געוואוינט אויף דער אייגענער גאס, נאר די נעמען פון טאטע-מאמע האבן ניט געשטימט. דערוווּסט זיך וועגן מיר האָט זי פֿון מײַנס אַ פֿרײַנד וואָס איז צוריקגעפֿאָרן אין יענעם לאַנד, אין יענער שטאָט אָפּנעמען אַ ירושה. אומגעריכט האָט ער די פֿרוי באַגעגנט. זיי האָבן זיך פֿאַנאַנדערגערעדט און שמועסנדיק האָט אים די פֿרוי אַ פֿרעג געטאָן, צי קען ער ניט צופֿעליק אַ מאַן מיט אַזאַ און אַזאַ נאָמען, ווײַל עמעץ האָט איר געזאָגט, אַז איר ברודער איז געבליבן לעבן און אַז ער זאָל האָבן אויסגעוואַנדערט און ער געפֿינט זיך אין דעם לאַנד פֿון וואַנען מײַן פֿרײַנד קומט איצט. מיין פריינד איז דערשטוינט געווארן צו הערן דעם נאמען וואס די פרוי האט אנגערופן. ער האט איר געזאגט אז ער קען אזא מענטש און אז ער איז מיט דעם מענטש באפריינדעט. אט אויף דעם סמך האט די פרוי געשריבן צו מיר זייענדיג זיכער אז זי האט אפגעפונען איר ברודער. זי האט מיך אין איר בריוו אנגערופן ברודערל מיין און ווייטער, סארא גליק, אזא חורבן, ביסט לעבן געבליבן, שרייב, טעלעגראפיר, איך ציטער אינגאנצן. וואס ענטפערט מען איר? עפעס האט זיך אין מיר געבונטעוועט, ניט געוואלט משלים זיין. אפשר איז די פרוי יא מיין שוועסטער? אפשר האט זי על פי טעות פארדרייט די נעמען פון טאטע מאמע? מען דארף אנפרעגן. מען דארף אויפקלערן. דער שכל הישר איז אבער גובר געווען די געפילן. ניין. דאס איז ניט דיין שוועסטער. עס איז פארשריבן שווארץ אויף ווייס, און דאס איז דער אמת. און די זעלבסט-פּייניקונג האט אונטערגעשעפּטשעט, ס'וואלט צו גוט געווען ס'זאל זיין וואר. בין איך געזעסן און געשריבן צו איר, געשריבן, און דאס בייגעלע פּאפּיר איז געבליבן ניט בארירט. ווייס, ווי ווייס עס איז געווען דאס ליכט פֿון דער לבֿנה װאָס האָט אױסגעװאַכט בײַ מײַן פֿענצטער און ניט דערװאַרטנדיק זיך, אַװעקגעשװוּמען. כ'בין שױן אַזױ אָפּגעזעסן עטלעכע שעה מיט דער פּען אין האַנט. דער מוח האָט געאַרבעט, נאָר די האַנט האָט זיך ניט אױפֿגעהױבן צום שרײַבן. כ'האָב ניט געהאַט קײן האַרץ די פֿרױ צו אַנטױשן. כ'האָב זי געװאָלט טרײסטן, בעטן מחילה, װאָס כ'בין ניט איר ברודער. כ'האָב איר געװאָלט זאָגן די שטילסטע, די אײדלסטע װערטער. דער קאָפּ איז אַראָפּגעזונקען אַן איבערגעלאָדענער מיט געדאַנקען, און װי נאָר כ'האָב זײ געװאָלט אַריבערטראָגן אױפֿן פּאַפּיר, זענען זײ זיך צעפֿלױגן. כ'האָב אױפֿגעהױבן די אױגן און זיך אַרומגעקוקט. די שטוב-זאַכן, אױסערן קרײַז פֿון טיש-לעמפּל, האָבן פֿאַרסודעט זיך אױסבאַהאַלטן אין די טונקלענישן פֿון צימער. אין קיך האָט דער קראַן פֿון מאָל צו מאָל אַ קאַפּע געטאָן. דאָס איז געווען דער איינציקער קלאַנג, וואָס האָט ווי דורכגעלעכערט דעם שפּינוועב פֿון דער שטילקייט. ווען כ'האָב ווידער אַ קערעוו געטאָן דעם קאָפּ צום פֿענצטער, האָב איך דערזען דורך דער נאַכטיקער שויב, אָנשטאָט דער לבֿנה, אַ רויט פּנים פֿון אַ באַלאָן. ס'האָט מיך אַ הייב געטאָן פֿון אָרט, כ'האָב דאָס פֿענצטער צעעפֿנט און דעם באַלאָן אַרײַנגענומען אין מײַנע הענט. דער באַלאָן אָבער האָט זיך אַרױסגעגליטשט און זיך גענומען פּאַמעלעך דערװײַטערן. האָב איך זיך אַ ריס געטאָן און אױסטערליש, דער קערפּער איז מיר אַזױ גרינג געװאָרן, אַזױ לײַכט, װי כ'װאָלט אַ שטרױעלע געװען, אַ בלעטל, אַ רױכל. בין איך אַרױסגעפֿלױגן דורכן פֿענצטער און זיך נאָכגעיאָגט נאָכן באַלאָן. דער באַלאָן האָט אַ שװעב אַרױפֿגעטאָן, איך נאָך אים. אױף אַ װײַלע האָט זיך מיר אױסגעדוכט, אז דער אָװאַל פונעם באַלאָן האָט די מראה פון מיין שוועסטער אָנגענומען, און ווען דער באַלאָן איז צווישן א װאָלקן פאַרשוואומען און דאָס לבנה-ליכט האָט אים דורכגעלויכטן, איז דאָס געפיל, איך זע מיין שוועסטערס געזיכט, שטאַרקער געװאָרן. א פלאַם-רויט פּנים האָט מיין שוועסטער געהאַט, און דער װאָלקן, אויף וועמען זי האָט זיך אָנגעשפּאַרט, האָט אויסגעזען װי א צעפליקטע פּערענע. צו די שטערן, האָט ער זי געהויבן, דער וואָלקן, צו די שטערן, און ווען מיין שוועסטער איז צו זיי נאָענט, נאָענט צוגעקומען, האָט זי גענומען איינגיין, איינשרומפן, ביז ס'איז פון איר שטערנשטויב געוואָרן. דער שטויב איז געפאַלן אויף מיין קאָפּ און די האָר זענען ווייס געוואָרן. שטערן, האָב איך גערופן, גיט מיר צוריק מיין שוועסטער! די שטערן אָבער האָבן געשוויגן, מיט קאַלטן בליאַסק זיך איבערגעוואונקען און געשוויגן, מיין גוף איז פאר א מאל שווער געווארן, שווער און הארט, און ווי א מעטעאר גיך גיך צו דער ערד געפאלן. אין קיך האט דער קראנט פון מאל צו מאל א קאפע געטאן, בין נאך אלץ געזעסן איבערן ווייסן בייגעלע פאפיר און ניט געפונען קיין ווערטער די פרוי צו טרייסטן.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטרעאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,